וויל איך צוריק גיין צונעם אויף א מינוט. ר' נתן לאנדא האט געהאט צוויי זין, דער עלטערער זון איז געווען אלכסנדר לאנדא, א רייכער סוחר, אן איבערגעפרעסענער, א צופרידענער מיט זיך, אן אסימילאטאר וואס האט זיך געוואלט אריינרייסן אין דער געזעלשאפט צוליב אלע מאטעריעלע צוליב מאטעריעלן גוטס און צוליב תענוגים. און א יונגערער זון אבנר, און אבנר איז זייער נישט צופרידן מיט דער אייגענער סביבה, און ער וואנדערט אוועק אין דער וועלט, ער זוכט זיין אמת, און ער קען אים נישט געפינען, און ער קומט צוריק צו זיין טאטן, ער בעט ביי אים מחילה, ער ווערט א בעל תשובה, און אט מיינט מען אז ער האט געפונען זיין אמת, און ער וועט ווידער זיך פארווארצלען אין דער סביבה פון זיין משפחה, פון דער דורות'דיגער טראדיציע, און ער נעמט זיך אליין דאס לעבן. און וואס פאר א קלאפ דאס איז פאר זיין פרומען טאטן, דעם בעל מקובל, וואס געפינט זיין פארבלוטיגטע צוואה ביי דער לוויה, וואו ער לאזט איבער א צעטל, אין דער היים איז קיין וועלט נישטא, און אין דער וועלט

און דער בעל מקובל קען גארנישט באנעמען די צוואה, און אלע די הויפט פערזאנאזשן, אלע העלדן פון דעם דאזיגן ראמאן, ראנגלען זיך אויף איין אופן אדער אויף אן אנדערן, כדי אויסצוטייטשן, כדי צו פארשטיין די דאזיגע פארבלוטיגטע צוואה, וואס האט נישט נאר געקאסט אבנר זיין לעבן, וואס האט געקאסט אונזער פאלק אזויפיל גייסטיגע ליידן און אזויפיל בלוט. און עס איז אינטערעסאנט אז ווער האט געגעבן א תשובה אויף דער דאזיגער פראגע? ווער האט געפונען אן ענטפער? נישט די געלערנטע, נישט די פון יונגערן דור, ס'אינטערעסאנט. א קאמענטאר וועגן יונגערן דור, איינע פון די פרויען פון עלטערן דור, די מאמע, די פרוי פון ר' יצחק'ן, רבקה דער שטילער זומער, זאגט איך ווייס נישט מיינע קינדער, אז איך זאג אפ א תחינה פיל איך גרינגער אויפן הארצן, און איר לייענט ביכער, וואס מער איר לייענט אלץ מער קרעכצט איר. אבער געפינען אן ענטפער אויף דער דאזיגע צוואה. האט געפונען די תמימות'דיגע מומע ליבע. און זי זאגט אזוי, דער וואס זעהט גארניט אינדערהיים. דער זעהט אויך גארנישט אין דער פרעמד, ער האט פארוואלט פארקריכן אין א פרעמדער נעסט און זינגן מיט א פרעמדע שטימע איז אוודאי ארויסגעקומען פאלש. און ס'איז אינטערעסאנט ווי אזוי שעכטמאן ווארפט אפ דעם טעזיס פון די השכלה און ווארפט אפ דעם טעזיס פון די אלע ווייטערדיגע רעוואלוציאנערע באוועגונגען ביי אידן, וואס האבן נאר געזוכט חסרונות אינדערהיים, און אט די תמימות'דיגע מומע ליבע זאגט אז אויב זיי האבן נישט געקענט דערזעהן די גייסטיגע שענקייט און די פיזישע גבורה אינדערהיים מיט די אלע באגרענעצונגען, אבער אויב זיי האבן נישט געקענט דערזעהן די עיקרים וועלן זיי גייסטיג נישט זעהן זיין יכולת דאס צו דערזעהן ערגעץ אנדערש. און זי איז די, אט די תמימות'דיגע, אט די פארווארצלדיגע, איז די וואס האט דעם כח אפצואווארפן דעם ניהיליזם, אפצואווארפן די האפנונגסלאזיגקייט פון די יונגע בלאנד פארבלאנדזשעטע דורות. נאכאמאל, אז מען רעדט וועגן תמימות און מען רעדט וועגן פארווארצלקייט, וואלט איך געוואלט ציטירן וואס שעכטמאן זאגט וועגן ר' יצחק'ס יונגערן זון, וועגן דעם עלטערן זון, אברהם, וואס איז פארוואונדעט געווארן אין דער רוסיש-יאפאנישער מלחמה, ער דערשלעפט זיך אהיים אויף קוליעס צופוס, נאר צו געפינען זיין שוועסטער א דערהרג'עט אין א פאגראם. ער מאכט דורך זייער אסאך אין לעבן און מיר דערזעען אים שוין אין די ווייטערדיגע בענד ווי א סאלדאט אין דער ערשטער וועלט מלחמה און ווידער מוז ער זיך אהיים שלעפן אויף קוליעס און מידער מוז ער זיך צוקוקן צו די פאגראמען ווי עס גיסט זיך טייכן אידיש בלוט און שעכטמאן שרייבט אזוי און מיט יענער עקשנות וואס קומט פון גרויסע ליבע, מיט די באיארישע סבלנות'דיגקייט, מיטן גלויבן פון קענען אויסשטיין און גובר זיין, אויסווארטן און איבערלעבן, קלעטערט ער אברהם צוריק אויף די בערגלעך, שלעפט נאך זיך די זאמדן, שפרינגט פון בוים צו בוים, און ער איילט זיך צום וועג ארויסגיין, און פארשטייט זיך אז ער דערשלאגט זיך צום ציל, ער דערשלאגט זיך צום ציל מיט זיין טאטנ'ס סבלנות, מיט זיין טאטנ'ס געדולד און גלויבן, און דא זעט מען ווידער די רעהאביליטאציע פון דעם גלות אידן. נאך עפעס וועגן ווערטן, אט די הארציגע, איידעלע, מאמע ליבע האט דערלעבט צו זען ווי איר טאכטער וואס זי האט געשטעלט אזויפיל האפענונגען אויף אירע קינדער, די טאכטער דערווייטערט זיך פון איר אייגענע משפחה און זי דערווייטערט זיך פון איר פאלק כדי אויסצובעסערן איר מאטעריעלן מצב. און די מאמע זאגט וועגן דער טאכטער וועגן שפרהן, אבער שפרה, זי לעבט דאך אזוי ווי אויף דער וועלט. ווי אויף דער וועלט וואלט גאר קיין בושה נישט געווען, ווי מען וואלט געקאנט אפלעבן א לעבן אן א ברעקל חוב, אן א ברעקל אחריות. ביי שפרהן האט דער גוף אויפגעפרעסן די נשמה. און איך מיין אז נישט נאר דער געדאנק איז דא אינטערעסאנט, נאר דער אפקלייב פון ווערטער איז אינטערעסאנט. זי מיינט אז מען וואלט געקענט אפלעבן א לעבן אן א ברעקל חוב, אן א ברעקל אחריות, חוב און אחריות. דער גוטער ליינער וועט זיך אפשר דערמאנען אין יעקב גלאטשטיינ'ס א גוטע, א גוטע נאכט וועלט. צוריק צום דין, צום חוב, צום טיפן מיין. דער זעלביגער מאטיוו, ווי אזוי בלייבט מען מענטש אין אן אכזריות'דיגער וועלט פון כאאס? מענטש קען מען נישט פארבלייבן אן דעם עול פון דין, פון מצוות, פון אחריות. פון חוב. איך ווייס נישט צי שעכטמאן האט געלייענט גלאטשטיין, צי ער האט געהאט די געלעגנהייט אונטער די סאוויעטישע באדינגונגען צו ליינען גלאטשטיין, נאר איך וואלט אים באמת געוואלט פרעגן צי ס'איז דא אן אפקלאנג פון דעם זעלביגן מאטיוו צוריק צום טיפן מיין, צום חוב. כאטש די משפחה בויאר איז א. פיקטיווע, איך ווייס נישט צי שעכטמאן האט געבויט דעם דאזיגן ראמאן אויף דער אייגענער משפחה, צי עס זענען דא אויטאביאגראפישע מאמענטן, אפשר זענען זיי יא דא, נאר איך נעם אן די דאזיגע דינאסטיע ווי א פראדוקט פון פיקציע, מיין איך אז מען דארף אויך ערב פארשטיין ווי א היסטארישן ראמאן, און מען דארף זיך דערמאנען אין דער מאטיווירונג פארוואס א שרייבער ווענדט צו דער פארם אדער דעם זשאנער פונעם היסטארישן ראמאן, נישט נאר אפצושפיגלען א געוויסע עפאכע מיט אלע פרטים דעטאלן כדי צו שאפן, ווידערצושאפן, ווידער אויפצולעבן די אטמאספערע, די גייסטיגע, די קולטורעלע אטמאספערע פון א געוויסן צייט אפשניט. עס זענען דא שרייבערס וואס ווילן קאנפראנטירן זייער אייגענע רעאליטעט. זייערע אייגענע פראבלעמען, די פראבלעמען פון זייער דור און פון זייער געזעלשאפט, דורך דער דיסטאנץ וואס עס שאפט זיך אין א היסטארישן ראמאן. און איך מיין אז דאס איז זיכער געווען שעכטמאן'ס ציל, ספעציעל אונטער די סאוויעטישע באדינגונגען ווי ער האט זיך אזוי העלדיש געראנגלט מיט דער צענזור. און איך מיין אז איך האב נישט די ריכטיגע ווערטער. איבערצוגעבן מיין געדאנק אין דעם פרט, נאר איך מיין אז שעכטמאן האט געוואלט באנעמען די דאזיגע עפאכע אדער דעם דאזיגן צייט אפשניט אויף צוויי אופנים. ער האט געוואלט באנעמען די עפאכע אין דער סטאטיק און אין דער דינאמיק. און וואס מיין איך מיט דעם צו זאגן אין דער סטאטיק, דאס הייסט אן אפגעשלאסענע עפאכע. ער האט געוואלט זען די יארן פון נײַנצן פֿינף. ביזן בירגער קריג נײַנצן נײַנצן נײַנצן צוואַנציק מיט די שרעקליכע פּאָגראָמען מיט דער כוואַליע פּאָגראָמען אויף יידן, ווי אַן עפּאָכע, כדי אַרויסצולייענען די אַלע איצטיקע פּראָבלעמען נישט פון דעם רוסישן יידן, און אפשר נישט נאָר פון דעם רוסישן יידן, נאָר פון דעם מאָדערנעם יידן אויף דער גאַנצער וועלט אין קאָנטעקסט פון יענער צייט. און מ'זעט דאָס אויף טריט און שריט. איך קען, איך האב נישט גענוג צייט איבערצולייענען אלע מיינע ציטאטן, די באשרייבונגען פון תפיסות וואס זענען פונקט אזוי חל אויף די היינטיגע סאוויעטישע תפיסות ווי אויף די אמאליגע צארישע תפיסות, די באשרייבונגען פון א מורא אז אן אידעע קען ארויסוואקסן צו אן אזא הייך, אז די אידעי זאל איבערוואקסן דעם מענטשן און די מענטשליכע ווערדע, און ס'איז דא דער עקיבא זאגט אין תפיסה אז ער האט מורא אז דאסטאיעווסקיס סמערדיאקאוו אין ברידער קאראמאזאוו קען נאך איבערנעמען די מאכט אין רוסלאנד, און צוליב זיין אידעי וועט ער זיך נישט אפשטעלן פאר קיין שום צוים. ס'איז דא אסאך אנדערע היסטארישע באטראכטונגען וועגן דעם גאנצן קאמפלעקס פראבלעמען פון דער רעוואלוציע. ס'איז אפילו דא א איד פון עלטערן דור, א פרומער איד, אויך א מקובל, ר' אביש'ל דער קברן, וואס קומט מיט די אלע. געדאנקן פון די משיחי שקר פון די פאלשע משיחים אז ער וויל אויפהעצן קריגעריי צווישן אידן און שנאת חינם כדי אזוי ארום אראפצוברענגן משיח'ן און ווען ער זאגט אז קינדער זאלן מסר'ן עלטערן א ברודער זאל זיך קריגן מיט א ברודער איז הערט מען נישט נאר די היסטארישע אפקלאנגן פון שבתי צבי אדער פון יאנקעוו פראנק. נאר מ'קען אפילו בולט זען די סצענעס פון סאוויעטישן לעבן וואס האט זיך אפגעטון אין זיבן און דרייסיגסטן און אכט און דרייסיגסטן יאר, אדער אין אכט און פערציגסטן ביזן צוויי און פופציגסטן יאר, ווען שרייבער האט גע'מסר'ט שרייבער, ווען אינטעלעקטואל האט גע'מסר'ט אינטעלעקטואל, ווען פשוט'ער ארבעטער האט גע'מסר'ט פשוט'ן ארבעטער כדי זיך אליין צו ראטעווען. ביז איצט האב איך גערעדט וועגן די הויכפונקטן, וועגן די הויפט מאטיוון, וועגן די מעלות פון דעם דאזיגן ראמאן. איידער איך פארענדיג וויל איך נאר דערמאנען א ווארט פון. קריטיק, און די קריטיק וועט זיין אן איינגעצוימטע נאר צוליב דעם וואס די צייט מיינע איז א באגרעניצטע. איך האב געזאגט ביים אנהייב פון דעם דאזיגן רעפעראט אז איך געדענק נאך ווי איך האב געליינט די ערשטע צוויי ביכער פון ערב מיט פֿופֿצן יאר צוריק מיט אזא באגייסטערונג, באמת מיט אזא באוואונדערונג, וואס עס האט זיך באוויזן א שרייבער אין דער סאוויעטישער ליטעראטור און ספעציעל אין דער אידישער ליטעראטור נאך אזא פעריאד פון אומקום, וואס האט זיך געקענט דערשלאגן צו די קוואלן צו באנייען און בארייכערן די אידישע ליטעראטור. אבער ער איז א שרייבער מיט גרויסע מעלות. און מיט די גרויסע מעלות קומען אויך גרויסע חסרונות. כ'מיין אז כאטש עס זענען דא זייער איידעלע און דערהויבענע געדאנקען וואס די פארשידענע פערזאנאזשן ברענגן ארויס, קלינגן זיי נישט אלעמאל אזוי עכט אין די מיילער פון די פערזאנאזשן. זיי קלינגן אסאך עכטער אין דער פובליציסטיק פון א מחבר, אבער נישט אין דער בעלעטעריסטיק. ביי שעכטמאנען איז דא א צעשוואומענקייט אין דער סטרוקטור, ער פארנעמט זיך גאר גאר ברייט, וואס דאס איז דאך דער סימן מובהק פון דער רוסישער ליטעראטור זינט'ן ניינצנטן יארהונדערט, וואס רוסישע שרייבערס קענען זיך נישט באפרייען פון דער טראדיציע פון טאלסטוי און דאסטאיעווסקי, און דאס איז נישט אלעמאל א מעלה. און ס'איז אינטערעסאנט ווען מ'ליינט סאלזשעניצינ'ס נײַנצן פֿערצן און שעכטמאנ'ס ערב ווען מ'זעהט אויך בשותפות'דיגע השפעות, אבער אבי שעכטמאן געפינט זיך אין א פרייע געזעלשאפט וואו מיר וועלן נאך קריגן דאס פינפטע בוך ערב און איך האף אויך דאס זעקסטע, ווי איך זאג, דער ביז איצט איז ער דערגאנגען פון נײַנצן פֿינף ביז נײַנצן נײַנצן, און לויט דער לאגיק און לויטן געבוי פון זיין ווערק זעט אויס אז ער וויל אונז געבן די גאנצע געשיכטע, א דיסטילירטע פארשטייט זיך, נאר די גאנצע געשיכטע וואס דאס רוסישע אידנטום האט דורכגעמאכט אין אונזער יאר-הונדערט, קענען מיר דערווארטן נאך אסאך. און אסאך ווערק פון אים, און מאנומענטאלע ווערק מיין איך. מיט דער דאזיגער האפענונג וועל איך פארענדיגן מיינע קאמענטארן וועגן עלי שעכטמאנ'ס ערב. א דאנק. א דאנק, יוג'ין. כ'מיין פון פון די פענימער פון עולם האב איך געזעהן ווי אלע זענען געזעסן זייער פאראינטערעסירט און איך אויב עס איז דא פראגעס האט יוג'ין געזאגט ער וועט זיין צופרידן זיי צו ענטפערן.

דער עולם קען אייך נישט הערן און איר פרעגט נישט קיין פראגע? אנטשולדיגט מיר, אבער אויב שטעלט זיך אויף זאל מען קענען אלע הערן די פראגע. זייט אזוי גוט.
הייבט נישט אן פון אנהייב. אנטשולדיגט, אין מיין ענטפער וועל איך איבערגעבן אייער פראגע.

ערשטנס, חבר חיים לייב פוקס, וועגן השפעות אויף שעכטמאן. כ'וועל זאגן, איך ווייס נישט, איך האב געלייענט ברוסילאוו'ס ראמאן אין די גאלדענע קייט, און איך ווייס נישט צו איך ווייס נישט צו שעכטמאן האט געהאט די געלעגנהייט ווען ער האט געשריבן די ערשטע פרקים פון ערב אין רוסלאנד צו ער האט געהאט די געלעגנהייט צו זעהן די גאלדענע קייט אבער צום גליק קען מען זיך אנפרעגן ביי אים איך ווייס נישט נישט אלע שרייבער זענען גרייט צו ענטפערן דערויף אבער איך מיין אז דא איז דא אסאך א פשוטער ענטפער

וועגן אבער איין ווארט וויל איך זאגן וועגן השפעות, כ'וועל אייך זאגן, א גוטער שרייבער לערנט זיך ביי אנדערע, נאר א טאלאנטפולער שרייבער האט אויך עפעס אריגינאלס, סיי אין תוכן און סיי אין סטיל, מיט מיין גאנצן דרך ארץ פאר נח לוריאן, מיין איך אז אויב שעכטמאן האט זיך געוואלט לערנען האט ער געקענט געפינען גרעסערע רביים ווי נח לוריא, און איך זעה באמת אין זיין פרואוו אין זיין פרואוו צו שאפן א ווערק וואס זאל זיך קענען דרוקן אין א סאוויעטישן פארלאג, אבער זאל אויך עפעס וואס האבן צו זאגן לייענערס וואס ווילן טראכטן פאר זיך און וואס זענען באקאנט מיט דער געשיכטע בכלל און מיט דער אידישער געשיכטע בפרט, האט ער זיך גענומען א האט ער זיך אביסל געלערנט ביי בערגעלסאן, ביי דעם בערגעלסאן, איך רעד שוין נישט פון דעם מייסטער, פון דעם פרייען מייסטער פון דער פאר-רעוואלוציאנערער עפאכע און פון די ערשטע סאוויעטישע יארן, איך רעד שוין פון דעם. בערגעלסאן וואס האט זיך געראנגלט זיך צוצופאסן צו די סאוויעטישע באדינגונגען, און וואס איז פון אים געבליבן ווי א גרויסער קינסטלער אין דעם ערשטן באנד פענעק. אויב מען פארגלייכט דעם ערשטן באנד ביים דניעפער מיט ערב מיין איך אז מען וועט יא געפינען השפעות, אבער איך בין נישט גרייט איצט צו ברענגן די ציטאטן, אויב איר ווילט רעדן פריוואט וועלן מיר זיך אפשר בייטן מיט די ציטאטן וועלן מיר קענען אויסדרעשן דעם דאזיגן ענין. צוויי. קריטיק. ווייטער, דאכצעך מיר איך האב גערעדט א פופציג מינוט, און איך וויל דעם אייגענעם די אייגענע שטים נישט פארלירן, און איך וויל אויך נישט פארנודיען דעם עולם צופיל, פיר בענד איז א הארבע טעמע, נאר. נאר אזא משל, אזא ציטאט. ס'דא א סצענע דאכט זיך מיר ווי רבי יצחק ברענגט זיין אייניקל א קינד וואס איז געשטארבן אויף טיפוס צו אויף דיפטעריט, איך געדענק נישט אקוראט, דאס איז די טאכטער א קליין מיידעלע אפשר אלט, געדענק נישט, א קינד. די טאכטער פון פון זיין טאכטער פון חירות'ן די רעוואלוציאנערקע וואס האט איבערגעלאזט איר קינד ביי אירע עלטערן און זי איז אנטלאפן אין אויסלאנד און ווען מען האט ארעסטירט איר טאטן מיטן פעטער מיט איר מומע די מומע ליבע איז זי צוריקגעקומען אויפן אייגענעם אחריות האט זי זיך איבערגעגעבן אין די אכראנע כדי מען זאל באפרייען איר משפחה, און צוליב די אלע ליידן, צוליב די אלע געשעענישן שטארבט איר קינד, און דער זיידע ברענגט דאס קינד אויפן בית עולם קובר צו זיין, און די פרומע אידן מאכן א טומל, מען דערלאזט נישט צו די קבורה, מען זאגט אז דאס קינד איז נישט קיין אידיש קינד, אדער דאס קינד איז א ממזר און אזוי ווייטער, און רבי, א קינד פון א משומדת, און רבי יצחק זאגט אזוי. דא האב איך געהא. אונזער תורה איז מענטשליכקייט, גערעכטיגקייט און רחמים, דינים וועלן בטל ווערן, די תורה אונזערע איז אייביג. נו, אונזער תורה איז מענטשליכקייט, דאכט זיך מיר זייער א שענער געדאנק און א גוטער געדאנק, אבער צו פראזאאיש. און עס קלינגט נישט עכט אין מויל פון א פרומען אידן פון אנהייב צוואנציגסטן יארהונדערט. און אויב איר וואלט געוואלט חבר באטוויניק וואלט איך געקענט דורכגיין א צעטל פון נאך צענדליגער און מער ווי צענדליגער אזעלכע ציטאטן, פובליציסטישע, וואס זענען אריינגעשריבן געווארן, וואס זענען אריינגעלייגט געווארן אין די מיילער פון מענטשן וואס וואלטן נישט גערעדט מיט אזא שפראך. אפשר וואלטן זיי געהאט ענליכע געדאנקען, נאר די געדאנקען וואלטן זיי ארויסגעברענגט אויף גאר אנדערע אופנים מיט גאר אנדערע ווערטער. און נאכאמאל אויך וועגן סטרוקטור, ס'דא אסאך צו רעדן וועגן דעם אונטערשיידן צווישן דער סאוויעטישער און דער ישראלישער אויסגאבע. איך האב זיך באווארנט פון סאמע אנהייב אז איך וועל נישט בארירן די פראבלעם, חברים מען וואלט געקענט דא זיצן גאנצענע שעה'ן, איך בין נישט גרייט צו מאכן אזא אנאליז, דאס איז אן ארבעט אויף אן אנדער צייט. סאלזשעניצין און שעכטמאנען, וואס האב איך געמיינט מיט דעם? איך פארגלייך זיי אין זייער אלגעמיינע טערמינען, און זיכער איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, אז ווי א שרייבער איז סאלזשעניצין, ווי וואלט איך געזאגט נישט קיין סטאטיסטיקער א היסטאריקער ער ער איז זייער פארטוהן אין דער געשיכטע ניט נאר אין די אלגעמיינע פראצעסן נאר ער וויל באשטעטיקן די פראצעסן דורך די קלענסטע דעטאלן און אין זיין שרייבן איז דא זייער א סך פון דעם וואס איך וואלט אנגערופן היסטארישע כראניק אין ב. ביים שעכטמאן איז דאס אינגאנצן נישטא, שעכטמאן וויל בעסער אנרירן, ער וויל זיך דערגרונטעווען צו די אלגעמיינע פראצעסן דורך יחידישע פערזענליכקייטן, און ער איז זייער לויז מיט היסטארישע פאקטן, און דאס איז א גרויסע שוואכקייט אויב מען רעדט שוין פון קריטיק, ער רעדט וועגן רעוואלוציע, רעוואלוציאנערן, אבער וואס זענען זיי ווער זענען זיי וואס טוען זיי ווייסן מיר גארנישט, צי די חוה איז אן עס דע, צי זי איז א בונדיסטקע, צי זי איז א עס ער, צי זי. מ'ווייסט גארנישט וועגן די זאכן. און צום סאמע סוף, אין די לעצטע באנד, אז ער מוז, ווען ס'קומט שוין צו נײַנצן זיבעצן, אין די געש נאך די געשעענישן און די נאכווייענישן פון נײַנצן זיבעצן, און עס פעלט אים אויס היסטארישן מאטריאל, שלעפט ער אריין איינעם, פריער האט מען אים געקענט ווי א דארפס איד און איצט איז ער א בונדיסט. אן אנדערע, פריער איז ער געווען א דארפס איד און איצט איז ער א פועלי ציוניסט, ווייל עס פעלט אים די היסטארישע פאקטן טאקע און ער אפערירט מיט קארטאנענע פיגורן, מיט אויסגעשניטענע פיגורן, וואס איז נאך א שוואכקייט. איז אין דעם גייט עס נישט, נישט אין כראניק. שעכטמאן איז נישט קיין דעטאליזירער, און ער איז נישט קיין כראניקער. עס גייט אין דעם אז ס'איז דא א טיף פארווארצלטע גרויסע טראדיציע אין דער רוסישער ליטעראטור, פון סאמע אנהייב אן פון דער מאדערנער רוסישער ליטעראטור פון ניינצנטן יארהונדערט, און איך ווייס נישט, אפשר פריער, איך בין נאר באקאנט מיט דער רוסישער ליטעראטור פון סוף אכצענטן יארהונדערט ביז איצט, איך ווייס נישט וועגן פריערדיגע צייטן, אבער. די רוסישע ראמאניסטן זענען פארליבט אין די ברייטע היסטארישע פאנאראמעס, אין די גרויסע פאראלגעמיינערונגען פון גאנצע דורות פון היסטארישע עפאכעס, און ס'איז אינטערעסאנט אז מיר זענען געקומען צו אזא מאמענט אין דער געשיכטע, ספעציעל אין דער סאוויעטישער, אין דער רוסישער געשיכטע, וואו עס איז דא א דראנג, א געוואלדיגער, ביי שרייבערס וואס זענען שוין גרייט צו ריזיקירן מיט זייערע קאריערעס, מיט זייער מיט זייער טאג טעגליכן לעבן, מיט זייער ברויט, מיט זייער פרייהייט, מיט זייער לעבן אפילו, כדי צו מאכן די דאזיגע פאראלגעמיינערונגען. און ס'איז דא אסאך דוגמאות פון די וואס זיצן אין תפיסה, אדער די וואס מ'האט ארויסגעטריבן פון לאנד אזוי ווי סאלזשעניצין און אזוי ווייטער. אבער אינטערעסאנט, ווען מ'פארגלייכט די רוסישע ליטעראטור פון די רעוואלוציע און פון די צוואנציגער יארן, מיט דער רוסישער ליטעראַטור איצט, פֿון די, פֿון די נײן-זאָגערס, פֿון די אַזוי-גערופֿענע דיסידענטס, אויף ענגליש, אין דער רעוואָלוציע, אין די צוואַנציקע יאָרן, ווען דער עקספּרעסיאָניזם האָט געבליט אין דער רוסישער ליטעראַטור און אין דער ייִדישער ליטעראַטור, האָט מען באַזונגען די רגע, איר געדענקט בײַם מאַרקישן די שורות, איך הייס אַצינד, און אַזוי ווײַטער, איך קען דיך נישט נעכטן, איך ווייס נישט פֿון מאָרגן, איך בין דער אַצינד, און אַזוי ווײַטער. אבער איצט זעט אויס אז די געזעלשאפטליכע אנטוויקלונג האט דערשטופט אדער פירט צו דעם אז מענטשן, ספעציעל די אינטעליגענץ אין רוסלאנד, ווילן מאכן היסטארישע סך-הכּלען. ווי זענען מיר דערגאנגען? ווי האלטן מיר אין דער וועלט? און ווי גייען מיר? וועט עס אזוי ווייטער גיין, צו קומען מיר צו א ווענדפונקט אין דער געשיכטע? און אין דעם אלגעמיינעם זינען, פרואווט סאלזשעניצין מאכן א סך-הכּל אויף זיין אופן, און איך וועל נישט רעדן איצט וועגן סאלזשעניצין'ס אופן, און שעכטמאן, פרואווט מאכן אזא סך-הכּל אויף זיין אופן, אויף זיין מענטשליכן אופן און אויף זיין אידישן אופן, ווי א. א מענטש פון צוואנציגסטן יאר-הונדערט וואס האט דורכגעלעבט די רעוואלוציע און פאגראמען און די צווייטע וועלט מלחמה און די אלע רעפרעסיעס און וואס שטרעבט צו פרייהייט ווי איד און מענטש, און דאס איז דער צד השוה. א דאנק יוג'ין ארנשטיין.